ס'איז אזוי ווי זיי האבן געזען די אלע פרשיות איז א אין א געוויסע זין אזהרה ונבואה שולט פארוויפיע. ס'הייסט אזהרה מיינט ער מאכט א תנאי אויב ענק גייען זיין גוט וועט זיין גוט אויב ענק גייען זיין שלעכט וועט זיין שלעכט. ס'הייסט א אויב ס'האלט דא א בחירה א מענטש דארף תשובה טון זיין גוט און נישט זיין שלעכט דעמאלטס וועט זיין גוט און נישט שלעכט. אבער ס'דא א געוויסע עספעקט פון די אלע פרשיות וואס זענען זייער קלאר אויכעט א נבואה מ'רעדט שוין נישט אויב ס'איז כמעט קלאר אז ס'גייט געשען, מ'גייט זיין שלעכט, און שפעטער גייט מען תשובה זיין און ווערן צוריק גוט, און דאס זאגט אלץ די תורה פאר, כדי אז ווען מ'וועט אנקומען צו דעם סטעפ זאל מען נישט זיין פארלוירן, זאל נישט מיינען, הע, וואס וועט זיין, וואס איז דא געשען, קיינער האט נישט געקענט פאראויסזען צו ס'גייט זיין, משה רבינו האט שוין פאראויסגעזען, ער האט שוין געזאגט נבואה אויף די גאנצע זאך, און ער האט שוין אויך צוגעזאגט אז ס'איז דא א וועג ארויס, ס'איז טאקע געווארן שלעכט, און ס'איז טאקע געווארן א חורבן, און ס'איז דא א וועג, א דרך תשובה ארויס, דאס זאגט משה רבינו דא זייער קלאר בדרך נבואה,

איז דאך טאקע געשען אז די צייט די חרבן און אלע חרבנות, נאכדעם וועסטו שוין זיין אין גלות, נאר אזוי וויאזוי שטייט פאראויס געזאגט אין די תוכחה, והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלקיך שמה, דעמאלטס וועסטו וואס? וועסטו דיך דערמאנען, וועסטו זיך צוזלייגן אין הארץ, און וועסט תשובה טון, ושבת עד ה' אלקיך, וועסט קוקן אין די ברכות וקללות, זען פארוואס האב איך געהויליגט, פארוואס בין איך געגאנגען אין גלות, ווייל איך האב געזינדיגט, איז נו וואס וואס טוט מען ארויס צו גיין פון גלות מען טוט תשובה אין די תוכחה גראדע איז נישט געשטאנען אין תוכחה פון בחוקותי איז געשטאנען והתודו די תוכחה איז נישט געשטאנען בכלל מען גייט תשובה טוהן דא שטייט עס און וואס וועט זיין די אייבערשטער וועט רחמנות האבן אויף דיר ושב השם אלקיך די אייבערשטער וועט דיך צוריק ברענגען און נישט נאר דעם נישט נאר דיך צוריק ברענגען פון די נאנטע פלאץ נאר פון די ווייטענס אפילו וועסט זיין אין קצה השמים ערגעץ די ווייטסטע פלאץ די אייבערשטער וועט דיך צוריק ברענגען, נישט וועט דיך צוריק ברענגען אזוי ווי דו ביסט געווען, ער וועט דיך מאכן נאך בעסער ווי עס איז געווען, והיטבך והרבך מאבותיך, און וועסטו פרעגן, נו נאכדעם נאכאמאל גולה זיין, נאכאמאל הייבט זיך אן די גאנצע סייקל, ניין, ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם די אייבערשטער וועט דיך געבן, אין אנדערע ווערטער וועט דיך העלפן עבודת השם אויך, ער וועט דיך מל זיין דיין הארץ, מל זיין את ערלת לבבכם, מאכן רייניגען, מאכן קלארער דיין הארץ, זאלסט ליב האבן די אייבערשטער, זאלסט טאקע טון זיינע מצוות, דיר און דיינע קינדער, זאלן נישט דארפן צוריק גיין נאכאמאל. די זעלבע זאך און וואס וועט זיין מיט די קללות די קללות וועט גיין אויף די גוים ועל שונאיך אשר רדפוך און דו וועסט תשובה טוהן און ס'וועט גיין צוריק די גאנצע מצוות אזוי ווי פריער געזאגט והותירך השם לטובה ממש גייט צוריק צו די לשון הברכות פון כי תבוא כי ישוב השם לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך ממש אזוי ווי געזאגט פריער אז כאשר שש השם להיטיב אתכם כן ישיש להאביד אתכם און דא גייט מען צוריק גיין צו דעם שש השם, להיטיב אתכם דאס אלץ וועסט היטן די תורה, הכתובה בספר התורה הזה, וואס קומט דא אריין די ספר התורה, אנדערע ווערטער וועסט קוקן אין די ספר תורה, וועסט זעהן אז מען האט שוין עס אלץ פאראויסגעזאגט, אזוי ווי ער גייט זאגן אביסל שפעטער קלארער וועגן די תוכחה וועגן די האזיני און אזוי ווייטער, נאכדעם וועסטו זעהן אז מען האט שוין דאס געזאגט אז דו זאלסט תשובה טון, וועסט טאקע תשובה טון, און די אייבערשטער וועט טאקע רחמנות האבן, וועסט טאקע צוריק קומען אזוי ווי אלץ וואס שטייט אין די תורה. און דא זאגט משה א נייע דרשה נאר פשטות גייט עס אויף די תורה כי המצוה הזאת ס'איז די תורה נישט נפלאת אנדערע ווערטער וועסט פרעגן ווי אזוי גיי איך וויסן מען דארף איינער זאל קומען פון הימל עפעס א נביא זאל קומען עפעס א ניין ס'איז לא רחוקה ס'איז לא בשמים דארף נישט גיין אין הימל מען דארף נישט גיין מעבר לים ס'איז דא ס'הייסט ס'איז דא ס'איז דא אראפגעשריבן אין די תורה דו ווילסט וויסן וואס מען דארף טון וועסט זיין אין גלות וואס טוט מען שטייט א פסוק הכתובה בספר התורה הזה קוק אריין וועסטו זען וואס וועסטו זען ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע זייער קלאר מ'האט אראפגעשריבן די תורה דא נתתי לפניך ממש מ'קען עס זען מיט די אויגן ס'איז אראפגעשריבן אויף פארמעט בדיו עס טוהן טוהן ללכת בדרכיו לשמור מצותיו וועט זיין גוט וחיית ורבית טאמער נישט יפנה לבבך ונדחת אבד תאבדון איך זאג דיך יעצט דא אלץ קלאר הגדתי לכם היום, נאכדעם זאגט ער למשל העדתי בכם היום איז נישט נאר איך זאג עס קלאר אין די תורה איך מאך עדות די הימל און די ערד ס'איז דא חיים ומוות ס'איז ברכה קללה און דו פארשטייסט אליינס ובחרת בחיים למען תחיה כדי לאהבה את ה' אלקיך ולשמוע בקולו ווייל נאכדעם עט ער מאריך ימים זיין אלע דא און דאס איז די עיקר זאך וואס די פרק איז און דאס איז עד כאן די פרק די חלוקת הפרק מיין איך דא איז גאנץ גוט דאס ער זאגט